זאגט דער חפץ חיים ווייטער, כלל ו' סעיף ז' זאגט ער ודע זאלסטו וויסן, פונקט אזוי ווי אונז האבן געהאט אראפגעברענגט פון די פוסקים אז מן התורה טאר מען נישט גלייבן א זאך וואס איז א גנות אויף א צווייטן, די זעלבע זאך אפילו טאמער די זאכן וואס ער ווייסט וואס מען האט פארציילט, ער ווייסט קלאר אז ס'איז אמת, טאמער אבער דאס איז א זאך וואס מען קען מצדד זיין אויף די זייט און אויף יענע זייט, ס'דא צוויי וועגן ווי אזוי מען קען עס פארשטיין, ווי אזוי מען קען עס אויפנעמען. דער וואס האט עס פארציילט האט דן געווען דעם מענטש לכף חובה, און און דורך דעם, וועגן דעם טאקע קומט עס ארויס אלס א גנות, אבער אונז ווייס מיר דאך אז ס'איז א מצוה דן צו זיין לכף זכות, דער מענטש וואס הערט עס האט א מצוה דן צו זיין יענעם לכף זכות, און דאס איז א קלארע גמרא אין שבועות, ס'איז א מצות עשה דאורייתא לכמה פוסקים, אויב איינער איז עובר אויף דעם און איז נישט דן לכף זכות און איז מסכים צו דער וואס האט עס פארציילט וואס האט עס אראפגעלייגט אויף אן אופן פון א גנאי, איז לא די וואס ער איז עובר אויף בצדק תשפוט עמיתך, נאר יעצט גייט ער אויך ווערן אריינגערעכנט אין די כת פון מקבל לשון הרע, ווייל דורך דעם וואס ער האט נישט דן געווען לכף זכות, ממילא איז עס א גנאי פאר יענעם, האט ער מקבל געווען א זאך וואס איז לשון הרע. זאגט די חפץ חיים ווייטער סעיף ח' וכל זה, אפילו טאמער דער סיפור איז געווען אויף א איש בינוני, וואס יענער, אזוי ווי רוב מענטשן, זיי קענען נכשל ווערן אין עבירה, אבער טאמער עס רעדט זיך אין אזא איינער וואס יענער איז א ירא אלקים וואס אים איז שייך נאך מער די מצוות עשה פון בצדק תשפוט עמיתך, און ער איז עובר אויף דעם און איז דן לכף חוב איז ער זיכער עובר אויף איסור קבלת לשון הרע.